זאגט די הייליגע גמרא, האלט מען דף ל"א עמוד א' פון אונטן, פיר שורות פון אונטן, ל"א עמוד א', זאגט די הייליגע גמרא אמר רב המנונא, האט רב המנונא געזאגט, כמה הלכתא גברוותא, וויפיל גרויסע הלכות איכא למשמע מהני קראי דחנה קען מען זיך ארויסלערנען פון די פסוקים וואס פארציילן די געוואלדיגע תפלה, וואס חנה האט מתפלל געווען אין געגנווארט פון עלי, פון עלי הכהן, זי האט מתפלל געווען, זי האט געבעטן פאר קינדער, און די תפלות האבן אויסגעפועלט אז ס'איז געבוירן געווארן ביי איר די גרויסע צדיק שמואל. איז לאמיר הערן וואס זענען די הלכות וואס מ'קען ארויסנעמען פון איר תפלה, וחנה. היא מדברת על לבה מכאן למתפלל צריך שיכוון לבו, ווי אונז האבן שוין געהאט נעכטן א ברייתא אז ווען א מענטש שטעלט זיך דאווענען דארף ער מכוון זיין ליבו לשמים, און ווי אונז האבן געהאט אין די משנה אז שוהין שעה אחת כדי שיכוונו לבם לאביהם שבשמים, אונז האבן שוין נעכטן געזאגט אז די רבינו יונה זאגט ס'מיינט פירוש המילות אדער פשוט שיכוון לבו מ'זאל געדענקן אז מ'דאווענט פארן אייבערשטן. שפתיה נעות מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו, ער דארף ארויסזאגן די ווערטער מיט זיין ליפן. אונז האבן שוין געהאט אין די פריערדיגע בלעטער א מחלוקת לגבי קריאת שמע, צו הרהור כדיבור דמי אדער הרהור לאו כדיבור דמי, סאו עס קען זיין אז דא וועט יעדער איינער מודה זיין אז ביי שמונה עשרה ווען א מענטש איז א מתפלל, סתם מתפלל מיינט תפילת שמונה עשרה, איז דא א דין לכולי עלמא אז מען דארף. ארויסזאגן די ווערטער קלאר וקולה לא ישמע מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו, אונז האבן שוין געהאט אויבן אז איינער וואס איז משמיע קולו בתפילתו איז מקטני אמנה, ער מיינט אז דער אייבערשטער הערט נישט ווען מען דאווענט שטיל, שמונה עשרה דארף מען דאווענען שטיל. פארציילט דער פסוק ווייטער, ויחשבה עלי לשכורה, עלי האט געמיינט אז. לאמיר זען די פסוק אינעווענדיג. ויחשבה עלי לשכורה, עלי האט געמיינט אז זי אז זי איז א שיכור. מכאן, פון דעם לערן איך ארויס ששיכור אסור להתפלל, אז א שיכור טאר נישט דאווענען. און באלד זען די גמרא זאגט ס'איז זייער א הארבע זאך ווען א שיכור שטעלט זיך דאווענען, ער קען נישט מכוון זיין, ער קען נישט טראכטן ריכטיג פון באשעפער, ער האט מחשבות זרות, ער איז צר. צורה, ער אימעדזשינט זיך אז די באשעפער איז חס ושלום א גוף, און דאס איז בארדערליין עבודה זרה גייט די גמרא זאגן, ויאמר אליו, אנטשולדיגט איך זאג נישט גוט די ווערטער, ויאמר אליה עלי עד מתי תשתכרין ביז ווען וועסטו טרינקן אמר רבי אלעזר מכאן לרואה בחברו דבר שאינו הגון, א מענטש זעט אז זיין חבר פירט זיך אויף מיט עפעס ווי ס'דארף נישט צו זיין צריך להוכיחו. דארף מען אים זאגן מוסר, און ווי תוס' זאגט אז אפילו ווען ס'איז נישט קיין דאורייתא, אפילו ווען ס'איז סתם א דבר שאינו הגון, חבר טוט עפעס אינאפראפריעט, ער פירט זיך נישט אויף ווי ס'פאסט, זאג אים, ווייל ווען מ'רעדט פון א דאורייתא איז דאך שוין דא א פסוק פון הוכח תוכיח את עמיתך, דאס דארף איך נישט ארויסלערנען פון די פון די מעשה דא פון עלי, ותען חנה ותאמר לא אדוני. איז איז די פשוט'ע טייטש פונעם פסוק איז אז לא אדוני מיינט אז נישט אזוי מיין הער איך בין נישט קיין שיכור איך דאווען דאס וואס איך פיר מיך אויף איז איז מאדנע איז פשוט ווייל איך דאווען אבער די גמרא דרשנ'ט אין לא אדוני אמר עולא ואיתימא ר' יוסי בר' חנינא אמרה ליה חנה געזאגט צו עלי לא אדון אתה בדבר זה דו ביסט נישט קיין באלבאס דו האסט עס נישט ארויס דו דו אוינסט עס נישט ולא רוח הקודש שורה עליך שאתה חושדני בדבר הזה דו קענסט מיר חושד זיין אז איך בין א

איז זאגט די גמרא, אשה קשת רוח אנכי ויין ושכר לא שתיתי, לערן איך ארויס, אמר רבי אלעזר מכאן לנחשד בדבר שאין בו שצריך להודיעו, ס'איז דא א הלכה פון והייתם נקיים אז א מענטש דארף זיך ריין מאכן, דער מענטש זאל נישט זיין קיין עניו זאגן וואס גייט מיך אן אז יענער האלט אזוי אויף מיך, איך בין העכער פון דעם, ס'ארבעט נישט אזוי, און אמאל איז עס שווער, באט דארפסט טון די עפפארט, אויב ס'איז דא עפעס אויף דיר א פלעק. דזשאסט סעט די רעקארד סטרעיט און זאג אז ס'איז נישט אמת, און וועגן דעם האט זי געזאגט ויין ושכר לא שתיתי אז זי איז נישט קיין שיכורה. שטייט ווייטער אין פסוק אל תתן את אמתך זאלסט נישט געבן דיין דינסט לפני בת בליעל, פסל מיך נישט האט זי דארט געבעטן צו עלי, אמר רבי אלעזר מכאן לשכור שמתפלל כאילו עובד עבודה זרה, כתיב הכא לפני בת בליעל וכתיב התם יצאו אנשים בני בליעל מקרבך, מה להלן עבודה זרה, דארט רעדט מען פון עובדי עבודה זרה, אף כאן דא אויך, זאג איך דיר אז איינער וואס דאווענט און ער איז שיכור, אזוי ווי אונז האמיר פריער מסביר געווען, איז עס קרוב לעבודה זרה, ויען עלי ויאמר לכי לשלום, אמר רבי אלעזר מכאן לחושד את חבירו בדבר שאין בו, שצריך לפייסו דארף מען איבערבעטן לכי לשלום, דאס איז געווען די ענין פון פיוס, ולא עוד אלא שצריך לברכו דארף מען געבן א ברכה, שנאמר ואלקי ישראל יתן את שלתך, די אייבשטער זאל דיר געבן דיין געבעט. ותדר נדר ותאמר ה' צבקות, חנה געמאכט דארט א נדר, אמר רבי אלעזר מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו לא היה אדם שקראו לה' להקדוש ברוך הוא צבקות, עד שבאת חנה וקראתו צבקות אז די אייבשטער איז די הער פון אלע הערן, אמרה. חנה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מכל צבאי צבקות פון אלע אלע ברואים אלע זאכן וואס דו האסט באשאפן שבראת בעולמך קשה בעיניך שתתן לי בן אחד איז דיר אזוי שווער צו געבן איין זון פאר מיר משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו בא עני אחד ועמד על הפתח אמר להם תנו לי פרוסה אחת געבטס מיר איין ברויטל ולא השגיחו עליו ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל זיך אומקוקן אויף אים דחק ונכנס אצל המלך אמר לו אדוני המלך מכל סעודה שעשית קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת און פארשטייט זיך אז דער מלך האט אויסגעהערט זיין בקשה די גמרא קען מען אפשר ארויסנעמען א זייטיגע זאך אז ווען א מענטש דארף פראטעקציע ערגעץ זאל ער דזשאסט גיין צו די טאפ. ס'איז גרינגער צו באקומען א טובה פון די CEO ווי פון די משרתים ואשר משרתיו, און מען זעט עס אין פאליטיק אויך, אז מען דארף פארדענען איינעם, דשאסט גיי צום פרעזידענט אליין, די אלע ארומיגע מענטשן וועלן דיר נישט העלפן, און דא זעט מען אויך, די אלע עבדים האבן נישט געקוקט אויפן עני, די מלך אליין, ביי אים קענסטו געהאלפן ווערן, זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, אם ראה תראה. אמר, דא קומט זייער אינטערעסאנטע גמרא, וואס איז אם ראה תראה, אמר רבי אלעזר, אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם, אם ראה. אויב דו הערסט צו מיין תפילה מוטב ואם לאו, תראה, וועסט זען וואס כ'וועל טון, אלך, איך וועל גיין, ואסתתר בפני אלקנה בעלי, כ'גיי מיך באהאלטן מיט א פרעמדן מאן, פארנט פון מיין מאן אלקנה, און מיין מאן העט מיך אוודאי. ס'דא א דין קינוי, קינוי מיינט ווען די מאן ווארנט אן די פרוי, דו האסט דיך מייחד געווען מיט ראובן, טו עס נישט מער, אויב גייט זי נאכדעם און זי איז זיך נאכאמאל מייחד מיט ראובן, דעמאלטס איז די הלכה אז. דעמאלטס קומט אריין די דין סוטה. אין קורצן, די דין סוטה איז אלץ נאך קינוי. בשעת אז מ'האלט שוין נאך צוויי מאל יחוד. די ערשטע מאל איז די פרוי זיך מייחד, די מאן ווארנט איר אן. אויב טוט זי עס נאכאמאל, דעמאלטס איז דא די דין, אזוי איז די מהרש"א מסביר, אז זי העט עס אויך טון דא צוויי מאל. כיוון דמסתתרנא משקו לי מי סוטה, מ'האט מיך געגעבן צו טרינקן מי סוטה. ואי אתה עושה תורתך פלסתר, דו גייסט נישט מאכן דיין תורה פאר א ליגן. שנאמר שטייט אין פסוק ונקתה, אויב זי איז ריין פון זינד, איז ונזרעה זרע, דעמאלטס. העט די פרוי זוכה זיין צו קינדער מילא איך האב זייער א פשוטע עצה וויאזוי וויאזוי איך קען דא געהאלפן ווערן מיט קינדער מילא מוזט דו צוהערן מיין תפילה מהרש"א זאגט שוין אז אוודאי קען מען נישט חושד זיין אזא צדיקת חנה וואס איז אליין געווען א נביאה און א גרויסע צדיקת זאל גיין טון אזא זאך זי מיינט מער צו זאגן מסברא, אויב איך קען דאס טון און איך וואלט דאך ווען געקענט געהאלפן ווערן, יעצט אז איך בין א צנועה און איך טו עס נישט, איז אוודאי דארפסטו מיך העלפן, אבער ס'מיינט נישט אז בפועל ממש האט חנה געפלאנט דאס צו טון. זאגט יעצט די גמרא אזוי, הניחא למאן דאמר אם היתה עקרה נפקדת שפיר, לויט דעם מאן דאמר וואס לערנט פשט אין פסוק אז ונקתה ונזרעה זרע מיינט אז די ריינע פרוי וואס ס'שטעלט זיך אויס אז זי האט נישט געזינדיגט גייט געהאלפן ווערן מיט קינדער, אלא למאן דאמר אז נישט דאס איז די כוונת הפסוק נאר אם היתה יולדת בצער יולדת בריוח, נקבות יולדת זכרים, שחורים יולדת לבנים, קצרים, נידריגע קינדער יולדת ארוכים, מאי איכא למימר, קען איך דאך נישט אזוי לערנען אז דאס מיינט אם ראה תראה, ווייל כ'האב בכלל נישט, לויט די מאן דאמר האב איך בכלל נישט קיין הבטחה אז א פרוי וואס איז ריין פון זינד גייט האבן קינדער, דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא ונקתה ונזרעה זרע, מלמד שאם היתה עקרה נפקדת דברי רבי ישמעאל, רבי ישמעאל לערנט אז זי וועט געהאלפן ווערן מיט קינדער אמר ליה רבי עקיבא אם כן ילכו כל העקרות כולן, ויסתתרו, וזו שלא קלקלה נפקדת, רבי עקיבא זאגט ס'קען נישט ארבעטן אזוי, די פשוט'ע פשט איז אז ס'קען נישט זיין אז חוטא נשכר, אז די סתם צניעות'דיגע פרוי וואס האט זיך בכלל נישט מייחד געווען זי בלייבט אן עקרה, נאר די פרוי וואס איז דורך די גאנצע פראסידזשער פון סוטה זי זאל געהאלפן ווערן, דאס איז די פשוט'ע פשט, ס'איז אויך דא א מהלך וואס איך האב געטראכט אז רבי עקיבא זאגט אז זאכן קענען נישט ארבעטן בדרך נס, די תורה איז געגעבן געווארן בדרך הטבע, און ס'איז כמעט נישט דא קיין מצוות וואס איז וואס איז אויסגעשטעלט געווארן, עס איז דא צוויי אויסנאמען, מצורע מיט טאקע סוטה אז די בויך רייסט אויף, באופן כללי זוכט מען נישט צו אוועקשטעלן קיין הנהגה ניסית, און דא. ס'דא אמאל וואס איז נגזר אויף א מענטש זאל זיין א עקרה? דו שטעלסט דא יעצט אריין א לופהאל אז יעדע עקרה קען זיך גיין היילן? ס'איז עפעס א זאך וואס פאר רבי עקיבא איז נישט מסתבר. אלא מלמד שאם היתה יולדת בצער יולדת בריווח קצרים יולדת ארוכים שחורים יולדת לבנים א אחד יולדת שניים אז ס'גייט געבוירן א צווילינג אדער נאך א קינד איז האמיר איין מאן דאמר אז אין ונקתה ונזרעה זרע שטייט בכלל נישט קיין הבטחה צו האבן קינדער. אויב אזוי וואס איז אם ראה תראה? וואס האט דא חנה צוגעלייגט אויף דעם די טייטש דברה תורה כלשון בני אדם אז ס'האט טאקע נישט קיין באזונדערע דרש נאר מ'טרעפט אסאך מאל פסוקים, שבתי געב מיר א טישו זיי אזוי גוט, אז מ'טרעפט אסאך מאל פסוקים וואס די תורה כאפט אן א דאפלטע לשון ווייל ס'איז געווען די סדר פון מענטשן אזוי צו רעדן. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער.

אין פשוט'ע טייטש מיינט מיין דינסט, דינסט, דינסט, זי האט זיך גערופן א דינסט. אבער די גמרא גייט עס דרש'נען, אמר רבי יוסי בר חנינא, ג' אמתות הללו, וואס איז די דריי מאל אמתות? למה אמרה ח, למה אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, האט זי געזאגט אזוי, רבונו של עולם שלשה בדקי מיתה בראת באשה, מ'גייט עס דרש'נען אז אמתך איז א לשון פון מיתה, ס'דא. דריי זאכן וואס אויב א א פרוי ווען א פרוי קומט ל ק בכלל סכנה, זי גייט געבוירן א קינד, איז דא דריי זאכן וואס מ'איז בודק צו ס'קומט זיך איר א א עונש פון מיתה אדער נישט, ואמרי לה שלושה דבקי מיתה, ס'איז דא דריי חטאים וואס וועלן ברענגען אז א מיתה זאל זיך מדבק זיין אין א פרוי, ואלו הן, נידה חלה והדלקת הנר, אויב א פרוי איז נישט זהיר אין די דריי מצוות פון נידה חלה והדלקת הנר וואס דאס געהערט פאר די פרויען, האט חנה געטענה'ט כלום עברתי על אחת מהן, מילא אזוי ווי מען זעהט אז פרויען ווערן נענעשט בשעת סכנה אויף די דריי עבירות, קען דאך זיין אז דאס די דריי עבירות איז אויך א סיבה איך זאל נישט האבן קיין קינדער, און האב איך דען אמאל עובר געווען אויף דעם? מילא האט זי מעורר רחמים געווען אז ס'קומט זיך איר יא קינדער. ונתתה לאמתך זרע אנשים, זי בעט געב מיך זרע אנשים, מאי זרע אנשים פרעגט די גמרא? אמר רב, האט רב געזאגט גברא בגוברין, דער עולם קען אריינקוקן אין תוספות, פירוש, אדם שיהא חשוב למנות בין אנשים, מ'רעדט פון א מענטש, א מענטש וואס האט עפעס א נאמען, ער איז עפעס א זאך, ער איז נישט סתם א פארזעעניש, א שטיקל תלמיד חכם, ער פארנעמט א פלאץ, שמואל אמר זרע שמושח שני אנשים, זרע אנשים, אזא קינד וואס גייט זאלבן צוויי קעניגן, מאן אינון, שאול ודוד, אויב מ'קוקט אריין די פסוקים אין נ"ך זעט מען אז שמואל איז געווען דער וואס האט געזאלבט, שאול ודוד. ר' יוחנן אמר זרע ש שקול כשני אנשים, אזוי חשוב ווי די צוויי חשובע מענטשן, מאן אינון משה ואהרן, שנאמר, משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו, זעט מען אז שמואל איז געווען אזוי חשוב ווי זיי ביידע. ורבנן אמרי זרע אנשים, זייער א אינטערעסאנטע פשט. זרע שמובלע בין אנשים, דווקא פארקערט, א מענטש וואס בלענדט אריין צווישן מענטשן און ער שטייט נישט באזונדער ארויס, כי אתא רב דימי אמר האט ער מסביר געווען די פשט פון זרע שמובלע בין אנשים, אמר לא ארוך, נישט זייער לאנג, ולא גוץ און נישט זייער וואס טייטש גוץ? איך געדענק נישט, באלד נאכקוקן. און ולא קטן, נישט קיין קליינער, ולא אלם טייטש רש"י עב, מיינט א דיקער. ולא צחור, נישט איינער וואס איז זייער ווייס, ולא גיחור, נישט א רויטליכער. ולא חכם, דאס איז זייער אינטערעסאנט, סאו רש"י לערנט אזוי, לא חכם יותר מדאי, זאל נישט זיין צו קלוג, שלא יהא תימה בעיני הבריות. עס זאל נישט זיין קיין ווינדער צווישן מענטשן, מתוך שנדברין בו שולטת בו עין הרע, מען זעט אמאל א פראדידזשי, א קינד וואס איז מורא'דיג, וואס איז א מורא'דיגע דזשיניעס, און מענטשן רעדן דערפון, ס'ווערט א באלון, ס'קלאפט נישט אמאל גוט אויס אויפן קינד, אנדערע זאגן אז ולא חכם, אמאל איז דא א מענטש וואס איז זייער קלוג און דאס ברענגט אז ער זאל, ער זאל אראפגיין פון וועג, צו קלוג, צו פרום, יא. ס'דא געוויסע צו זאכן וואס וואס וואס וואס מ'טאר נישט זיין. און יא, ולא חכם, מ'קען עס זען היינט אויך, אז ס'דא מענטשן וואס זענען אווער סמארט און זיי ליידן אויס, זיי זענען סאושעלי אנהעלטי און מ'קען נישט מיט זיי געהעריג גיין צום טיש, ס'איז אמאל נישט אייביג איז א מעלה צו זיין צו זיין איבערגעשפיצט. ולא טיפש, פארשטייט זיך נישט זיין קיין נאר. מילא דאס איז פשט פון זרע שמובלע בין אנשים וואס טייטש גוץ? שוין געטראפן? נמוך? אבער ער זאגט דאך שפעטער קטן, סאו קטן מיינט א קליינטשיגער, וואו? קטן מיינט זייער דאר, אקעי וועמיר אזוי לערנען אז גוץ מיינט נידריג און קטן מיינט זייער דאר, און לא אלם מיינט זייער גראב, גיימער ווייטער. לא ארוך איז זייער הויעך, ולא גוץ איז זייער נידעריג, ולא קטן איז זייער דאר, ולא אלם איז זייער גראב, ולא צחור איז זייער ווייס, א ווייסע קאמפלעקשאן איז נישט אזוי גוט, ולא גיחור איז איי געס אדער א רויטליכע קאמפלעקשאן אדער רויטע האר, למשל אמאל האט מען געהאלטן רויטע האר פאר עפעס א חסרון, אפשר זייער א רויטע גוף איז עפעס אזוי, לא חכם ולא טיפש, גיי מיר ווייטער. עס שטייט ווייטער אין פסוק, אני האשה הנצבת עמכה בזה. וואס איז אני האשה הנצבת עמכה? איך בין די פרוי וואס שטייט מיט דיר. די גמרא גייט דרש'נען אז פון די פסוק זעהט אויס אז עלי איז אויך געשטאנען צוזאמען מיט מיט חנה. איך שטיי מיט דיר. אמר רבי יהושע בן לוי, מכאן שאסור לישב בתוך ארבע אמות של תפילה, אז מ'טאר נישט זיצן אין די ד' אמות לעבן איינער וואס דאווענט. תוס' זאגט שוין אז פירשו תשובת הגאונים, דווקא ביושב ובטל, אז א מענטש זיצט און קלאצט, איז אז זאל ער נישט שטיין זאל ער נישט זיצן לעבן איינער וואס דאווענט שמונה עשרה ווייל ער שטערט אים, אבל אם היה עוסק בקריאת שמע וברכותיה וכיוצא בהם אפילו יושב שפיר דמי, וועגן דעם בית מדרש אוודאי איינער זיצט לעבן צווייטן און ביידע דאווענען איינער האלט נאך נישט ביי שמונה עשרה נישט קיין עוולה אז יענער זיצט אויב יענער איז א יושב בטל דעמאלטס נעמט עס אוועק פון די קאנצעטרעישן פון דער וואס איז מתפלל אל הנער הזה התפללתי. דא פארציילט די גמרא אן אינטערעסאנטע מעשה אמר ר' אלעזר, שמואל מורה הלכה לפני רבו, שמואל האט. און ביי די ביי די פרטן די מעשה ווען חנה האט מתפלל געווען אל הנער הזה התפללתי איז מען אנגעקומען צו א סוגיא אז שמואל איז געווען א מורה הלכה לפני רבו וואס איז געווען די מעשה אז ער איז געווען א מורה הלכה לפני רבו וואס איז א חוצפה שנאמר שטייט די פסוק אזוי וישחטו את ה. פ את הפר ויביאו את הנער אל עלי, מען האט געשחט'ן דעם פר און מען האט געברענגט דעם נער עלי, פרעגט די גמרא משום דוישחטו את הפר הביאו הנער אל עלי, וואס איז די המשך הדברים דא? וואס איז די סיקווענס פון די מעשה? אלא, די מעשה איז געווען אזוי, אמר להן עלי, קראו כהן גייטס רופטס א כהן ליתי ולשחוט זאל ער קומען און שעכטן, מען האט געוואלט שעכטן א קרבן, און עלי האט געהאלטן אז צו שעכטן א קרבן דארף איך האבן א כהן, חזנהו שמואל, האט שמואל געזען דהוו מהדרי בתר כהן למישחט, אז מען זוכט א כהן צו שעכטן, אמר להו, האט ער זיך אנגערופט צו זיי, למה לכו לאהדורי בתר כהן למישחט, ווער האט אייך איינגערעדט דארפסטו האבן א כהן דא, שחיטה בזר כשרה, ווען מען האלט נאך ביי די עבודת השחיטה אין בית המקדש, דארט דארף איך נאכנישט קיין כהן, דארט קענסטו נאך נוצן א פרעמדן. אייתוהו לקמיה דעלי, האט מען אים געברענגט פאר עלי, אמר ליה, האט ער אים געזאגט מנא לך הא, פון ווי ווייסטו דאס, אמר ליה, עפן א חומש, מי כתיב ושחט הכהן, שטייט אז דער כהן האט געשחטן? שטייט נאר אז והקריב הכהן, אז די כהנים האבן געטון די עבודת הקרבה, די עבודה פון מקריב זיין אויפן מזבח, מקבלה ואילך מצוות כהונה, אז פון קבלת דם, פון דארט און ווייטער דארף עס א כהן טון, וואס דארט הייבט זיך שוין אן די עבודה פון ברענגען אויפן בית המקדש, אויפן מזבח, אבער די שחיטה, מכאן לשחיטה שכשרה בזר. אמר ליה האט ער אים געזאגט מימר שפיר קאמרת, דו זאגסט גוט, מיהו מורה הלכה בפני רבך את. ביסט א מורה הלכה בפני רבך, דאס איז א מורא'דיגע חוצפה, כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה איז מחיוב מיתה בידי שמים, אתיא חנה וקא צווחה קמיה צו האט ביי די פונקט אין די מעשה האט זיך חנה גענומען שרייען אני האשה הניצבת עמך בזה אז איך בין די פרוי וואס דעמאלטס דו האסט אויסגעבעטן דאס קינד און איך וויל נישט דו זאלסט טשעפענען דאס קינד דאס איז א אויסגעבעטן קינד אמר לה שבֿקי לי דאענשיה, לאָמיך איך זאָל אים קנסענען, ובֿעינא רחמי, און איך װעל בעטן רחמנות, ויהיבֿ לך רבא מיניה װעסטו האָבן אַ קינד װאָס איז נאָך גרעסער װי אים. אמרה ליה אל הנער הזה התפללתי, נישט איך, אל הנער הזה התפללתי, אַז דעם קינד האָב איך, האָב איך געבעטן, און איך װיל אַ קינד װאָס איך האָב אױסגעבעטן מיט מײַנע תּפֿילות, און גיב מיר נישט קײן, קײן פֿריביס, גיב מיר נישט קײן, קײן קינדער. וואס איך האב נישט געהארעוועט דערפאר. זאגט די גמרא ווייטער וחנה היא מדברת על לבה אמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרא על עסקי לבה אמרה זי האט דערמאנט די אברים וואס זענען העכער איר הארץ אמרה לפניו האט זי געזאגט פארן רבונו של עולם כל מה שבראת באשה לא בראת דבר אחד לבטלה פון די אלע אברים וואס א פרוי האט איז נישט דא גארנישט וואס גייט ליידיג עינים לראות ואזנים לשמוע חוטם לריח פה לדבר ידים לעשות בהם מלאכה.

און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור, בסייעתא דשמיא.